זכות מרת שרה ברכה בת חנה רבקה שתחיה ליום ההולדת שלה י ג שבט. משיחת כ' שבט תש ל.
דאס קומט תיכף בהמשך ווי מ'האט גערעדט אז בדרא דמלכותא דמשיחא וואס דאס איז די עקבתא דמשיחא איז דעמאלט דער ענין נאכאמאל אין אן אופן חדש וואס דערפאר איז לדור דור דער פירוש הפשט איז באזונדערע דורות טייטשט ער זיך אפ אין תרגום יונתן אז ס'איז דא א באזונדער דור וואס דאס באווייזט אז די עבודה מיוחדת וואס דאס איז דרא דמלכותא דמשיחא, דער דור פון עקבתא דמשיחא צום סוף זמן הגלות, איז אט דעמאלט דארף אויך זיין דער ענין פון בחר לך אנשים, נאר דעמאלט איז געווען וואס משה האט געשיקט יהושע'ן און יהושע האט געקליבן, און האט געקליבן לשון, לנו, פאר זיך און פאר משה, און דער עיקר איז דא אבער געווען ווי דער אלטער רבי זאגט אין תורה אור, אנשי משה, די אלע וואס יהושע האט אויסגעקליבן, יעדער פון זיי ווערט אנגערופן אנשי משה, איז ער האט אים געגעבן דעם כח, א יעדער לערנט דעם חומש און יעדער טייטשט און לערנט אויס מיט פירוש רש י, און דערנאך מיט די מפרשים שלאחריו, דארף ער זיך אליין אויסקלייבן, אז ער זאל ווערן אנשים פריער בשייכות צו יהושע און משה און דערנאך זאל ער ווערן נאך טיפער אנשי משה, און דורך זיי וועט אויפגעטאן ווערן דער ויחלש יהושע את עמלק ואת עמו לפי חרב. מיט אלע פירושים שבזה, ביז וואנעט אז ער טוט אויף חלקו אויף מאכן דעם כיסא שלם והשם שלם און דאס ווערט ביי אים דער ענין פון גאולת הפרט וואס כולם ביחד ווערט דערנאך דער מלחמה להשם בעמלק מדר דר ביז וואנעט מחה אמחה דורך די מחה תמחה על ידי עבודת ישראל און וויאזוי טוט זיך דאס דורך דערויף וואס ער פועל'ט וואס ער טוט אויף מיט זיך דעם בחר לך בחר לנו, ער קלייבט ארויס ביי זיך אליין האט ער די כוחות מצד וואס די נתינת כח אויף זיי האט ער מצד די משה וואס איז דא ביי יעדער אידן בנפשו ווי דער אלטער רבי זאגט אין תניא דערפאר מאנט מען ביי יעדער אידן מה הוי' אלקיך שואל מעמך מצד די משה וואס איז דא ביי אים קלייבט ער אויס אבער דאס גייט דורך דעם שכל והבנה והשגה שבזה וואס דאס איז מקבל פון די משה. עס קלייבט ארויס די גיבורים ויראי חטא און מבטלים כל הענינים וואס זיי מכחישים פמליא של מעלה וואס דאס ווערט זיך אנגערופן די כללות ענין די וואס ווערט אנגערופן די כללות דער ענין פון כישוף און אט דעמאלט איז מובטח לו אז ער וועט מצליח זיין און אט דער ענין טוט זיך אן ביתר שאת וביתר עוז בשעת מ'איז בעשרים שנה ומעלה נאך העכער אז די בחירה וואס בחירה איז כללות ענין הבחירה איז דאך דאס למעלה מהבנה והשגה, וואס דעמאלט איז דאך די בחירה חופשית בדוגמת די בחירה שלמעלה, דערנאך אבער דארף דאס אראפקומען אין אן עבודה מיט א חב ד, מיט א חכמה בינה ודעת, ביז דאס קומט אראפ ביז אין ענין פון ענין פון רגל, וואס דאס איז א ענין פון קבלת עול, קבלת עול איז למטה מן השכל והדעת, וואס דאס נעמט זיך מצד קבלת עול שלמעלה מהשכל והדעת, און נאר דעמאלט האט און באקומט מען דעם כח, איז מען מגלה די כוחות וואס מען האט געגעבן ביי מלחמת עמלק בפעם הראשונה בימי משה ויהושע כפשוטו, אז דא פון יענעם דור קומט עס אראפ אין דרא דמלכותא דמשיחא, דער דרא דעקבתא דמשיחא, און זיי זענען זוכה בשעתא חדא וברגעא חדא אראפברענגען דעם דרא דעלמא דאתי ווי ער איז מסיים אין תרגום יונתן. ווי דער רמב ם טייטשט דאס אפ, אז ניט עולם הבא, דער פירוש אז ער איז איצטער ניטא און ער וועט קומען, נאר ער איז שוין איצטער דא, ער דארף, מען דארף נאר אפטאן די מעשה, וואס דאס וועט אים אראפברענגען בפועל, אז על ידי הנתינת כח פון דרא דמשה ויהושע כפשוטו, די די וואס זיי זיינען געווען נאך, וואס זיי זיינען ערשט ארויס פון ארץ מצרים בפעם הראשונה, איז כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות קומט מען צו דרא דמלכא דמשיחא,

בביאת משיח צדקינו בקרוב ממש. אמן. מ'לערנט זיך איצטער פרשת יתרו, וואס כרגיל כמדובר כמה פעמים וויבאלד אז ס'איז א נאמען וואס ווערט אזוי אנגערופן על פי תורה שמא מילתא הוא, און דאך דערפון פארשטאנדיג אז כל הענינים שבפרשה זו, איז אין תוכן הפנימי של נקודה הפנימית שלהם איז דער ענין פון יתרו וואס דאס איז שמו דער ענין פון יתרו. האבן זיך אמאל גערעדט כמדומה בארוכה לכאורה איז די גאנצע איז א קושיא גדולה בזה, די נקודה הפנימית פון פרשת יתרו איז דער ענין פון מתן תורה, און דא רופט מען דאס אן ניט א ווארט וואס באווייזט לכאורה אויף מתן תורה, נאר מיטן ווארט יתרו, וואס דער ביאור בזה על פי המבואר אין זהר, אז ביז מ'האט געקאנט געבן תורה למטה, האט מען געדארפט פריער האבן אז זאל זיין דער וישמע יתרו. ביז וואנעט אז דער וישמע איז ביי אים אראפגעקומען אין א בפועל דא למטה מעשרה טפחים אז ער איז געקומען צו גיין און ער האט געזאגט אט איצטער זעט ער כמבואר בארוכה אין דער פרשה ובלשון הזהר אז דאס איז דער יתרון האור מפני החשך וואס יתרו איז דאך אויכעט ווי חזל זאגן דאס איז מפני שיתר פרשה אחת בתורה. און די פנימית הענינים איז אז דאס אז דאס וואס יתרון האור מתוך החשך אז דאס איז דער ענין פון מתן תורה, נאר וואס דען דאס איז ניט בגלוי שטייט אין נאמען, נאר עס שטייט די תכלית הענין דער ענין פון ישראל וואס בכללות איז עס אז דאס וואס ירידת הנשמה למטה איז דאס צורך עליה, עליה מערער, העכער, פון מקורה ושורשה לפני זה.

ווי גערעדט פריער בנוגע צו ויכתב משה מוצאיהם למסעיהם, ואלה מסעיהם למוצאיהם ווי דאס שטייט אין נשמות און די עבודת ישראל, און ווי דאס שטייט אין תורה וואס דעמאלט ווערט ישראל אורייתא וקודשא בריך הוא כולא חד ויהי רצון אז כל אחד ואחד על דרך ווי ס'דא יציאת מצרים בכל יום ווי ער זאגט אין תניא. על אחת כמה וכמה און אז ס'איז דא דער ענין פון מתן תורה בכל יום, נאר נאך מערער, דער ענין פון מתן תורה איז דאך דא נותן התורה לשון הווה בכל רגע ורגע, וואס קורא ושונה איז הקדוש ברוך הוא קורא ושונה כנגדו, מתן תורה כמה פעמים בכל יום, אז יהי רצון א יעדער זאל טון בענינים אלו על פי המדובר לעיל אין אן אופן,

האט נאכגעגעבן בני ישראל אזוי אויכעט ביי דאס אויך אויכעט דער ענין כפשוטו אט אזוי איז אויכעט בנוגע לכל אחד ואחד זאל אים דער אייבערשטער געבן מידו המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה כל טוב רוחני וגשמי גם יחד למטה מעשרה טפחים און זאל זיין בעגלא דידן און נידון כתורת פון דעם אלטן רבי'ן וואס דער רבי בעל הילולא האט איבערגעזאגט כמה פעמים אז דער אייבערשטער וועט געבן אידן אסאך גשמיות, און אידן וועלן מאכן באווייזן וואס זיי קענען און מאכן פון די גשמיות רוחניות מתוך שמחה וטוב לבב לחיים.